איין מאָל האָט ער דערזען לעבן אים זיצן אַ דאַמע מיט אַ קאַלטן, בלאַסן פּנים, מיט לאַנגע הענט און אויפֿגעבלאָזענע אַרבל אויף די פֿירעקיקע פּלייצעס. אַ דיקער שנור פּערל איז געהאַנגען אַרום איר האַלדז. אַלעקסאַנדראַ איז געזעסן נאָך מער פֿאָטאָגראַפֿיש ווי איר ניקי, ווי זי האָט אים גערופֿן אין פּריוואַטן לעבן. די קיסערן האָט געקוקט

אויפן הארצן. ער האט פשוט ניט געקאנט זיך צוריקהאלטן פון געלעכטער, אבער לאכן ווי אן איינפאכער שטערבליכער פאסט פארט ניט, ער איז דאך עפעס א צאר, האט ניקאליי געמאכט די גרעסטע אנשטרענגונג צו באהאלטן זיין געלעכטער פון צוויי טויזנט מענטשן וואס האבן דאן אנגעפאקט דעם טעאטער, נאר ווען עס איז שוין געווען גאר אוממעגליך אויסצוהאלטן, האָט דער צאַר, באַדעקט זײַן פּנים מיט דער אַפֿישקע, אַרונטערגעלאָזן די אױגן און געגלעט זײַנע װאָנצעס מיט דער דלאָניע. אױסגעלאַכט זיך אױף גיך, פֿאַרשטיקט, באַהאַלטן, האָט ער װידער געמאַכט אַ פֿאָטאָגראַפֿישן פּנים פֿאַר דער װעלט און װידער געזעסן מאַיעסטעטיש,

מיין חלום איז געווען זיך נענטער צו באקענען מיט דעם דאזיגן טעאטער און מיט זיינע פירער. איך האב געארבעט אין דער רעדאקציע ווען עמיצער האט אנגעקלונגען ביי דער טיר. א מאן אין די מיטלע יארן, זייער עלעגאנט, אייראפעאיש אנגעטאן איז אריין. זיין פנים איז געווען א ביסל א בייזער, די קליינע אויגן אזוי ווי געשוואלן, א קליין שיטער בערדל, צעשפאלטן אינמיטן, איז געווען אקוראט פארקעמט. ער האט אויסגעזען ווי א דירעקטאר פון א גרויסער פירמע וואס פירט געשעפטן מיט אויסלאנד. קוגל איז ארויס אין קארידאר און פארבעטן דעם גאסט אין וואוינונג. מיט אפאר מינוטן שפעטער האט זיך באוויזן קוגל, שוין ניט אין שלאף-ראק, און זיך אנגערופן צו מיר. וולאדימיר איוואנאוויטש וויל אייך זען. לויט דעם רוסישן מנהג האט קוגל גערופן דעם גאסט מיט זיין ערשטן נאמען און מיט דעם נאמען פון זיין טאטן. אזוי האבן מיר אלע געטאן אין רוסלאנד. מיך צום ביישפיל האט מען אנדערש ניט גערופן ווי אסיפ איסידאראוויטש, דער זון פון איזידאר. און קוגל איז געווען אלכסנדר ראפאילאוויטש, דער זון פון דעם מאזירער ראבינער רפאל. אָבער פֿון װאַנען זאָל איך װיסן, װער עס איז דער דאָזיקער װלאַדימיר, דער זון פֿון עפּעס אַן איװאַן? איך האָב מיט גרױס אינטערעס דורכגעלײענט אײַער אַרטיקל װעגן דאָסטאָיעװסקין. עס איז אָריגינעל, עס איז פֿריש, האָט דער גאַסט מיר געזאָגט. קוגל האָט געקוקט אױף מיר מיט אײן אױג צוגעדריקט, די װילדע באָרד נאָך מער צעפּאַטלט, דער דאָס פּנים זויער, אַזוי ווי ער וואָלט געווען מיט עפּעס אומצופֿרידן. דאָס איז געווען זיין טבֿע, ווען ער איז דווקא געווען צופֿרידן. פּלוצעם האָט ער זיך צעלאַכט און זיך געווענדעט צו מיר. איך האָב מורא, אַז איר ווייסט ניט ווער עס רעדט צו אייך. ניין, איך ווייס טאַקע ניט. מיין נאָמען איז נעמיראָוויטש-דאַנטשענקאָ, האָט דער גאַסט אַרויסגערעדט. איך בין דער דירעקטאר פון דעם מאסקווער טעאטער, און ווען איר וועט זיין אין מאסקווע, קומט אונז באזוכן. איר וועט זיין וועלקאם. אין דער צייט איז אין פעטערבורג געקומען שפילן א דייטשע טרופע. פון אויסלאנד פלעגן אפט קומען פארשיידענע קינסטלער. איין מאל איז דאס געווען גיטרי, דער זייער באגאבטער פראנצייזישער שוישפילער, דער פאטער פון דעם איצט וועלט-באקאנטן דראמאטורג

אין פעטערבורג איז ער נאך קיינמאל ניט געווען, און דאס פובליקום איז געווען נייגעריג צו זען דעם גרויסן קינסטלער. מיין רעדאקטאר האט מיר געזאגט אז איך זאל פרובן האבן א געשפרעך מיט זאנענטאלן און אויך באקומען זיין פאטאגראפיע פארן זשורנאל. איך האב געקוקט אויף דער בינע, צווישן די פילע שוישפילער זענען מיר באזונדערס געפעלן צוויי, איינער א נידעריקער מיט א בויגזאמער שטימע, און דער צווייטער אַ הויכער מיט אַ רויטער באָרד און פאָרנעמע מאַניערן פון אַ פירשט. ווער פון זיי איז געווען זאָנענטאַל? נאָך דעם לעצטן אַקט, ווען דער הויכער פירשט זעגנט זיך פאַרן טויט מיט זיינע סאָלדאַטן, איז מיר געוואָרן קלאָר, אַז ער איז דאָס זאָנענטאַל, ווייל נאָר ער האָט געקאָנט אַרויסרופן אַזאַ טרויער און ביי אַ סך מענטשן אויך. טרערן מיט זיין שפילן. צום ערשטן מאל האב איך געזען א גרויסן טראגישן שוישפילער אין א גרויסער טראגעדיע. די פארשטעלונג האט ארויסגערופן א דערלייכטערונג און דערהויבונג אין דער נשמה פון צושויער. איך בין אוועק הינטער די קוליסן אין זאנענטאל'ס גארדעראב צימער. ער האט געהאלטן אין ארונטערנעמען פון זיין פנים דעם גרים. איך האב דערזען פאר זיך אן אלטן מאן. ער איז זיכער געווען איבער זיבעציק. טיפע קנייטשן זענען געלעגן אויף זיין פנים, אויף דעם הויכן שטערן און ארום די העל-גרויע, טיף און נאאיוו קוקנדיקע יונגע אויגן. איך האב אים געוויזן דעם זשורנאל. ער האט אלץ געשוויגן און איך האב ניט געוואוסט ווי אזוי ארויסצורופן אים אויף א געשפרעך. און האב פלוצעם ארויסגעפלאצט מיט ניט באזונדערס טאַקטפֿול. איך בין אַ ייִד. דער אַלטער שױשפּילער, דער נאָר-װאָס געשטאָרבענער אײדעלער פֿירשט, האָט אױפֿגעהױבן זײַנע גרױסע אױגן און מיט גרױסער ערנסטקײט אַרױסגערעדט, איך אױך. נו יאָ, דאָס האָב איך געװוּסט און דערפֿאַר האָב איך דאָך מיט דעם אַרױסגעפּלאַצט. קאָן איך האָבן אײַער בילד, הער זאָנענטאַל? האָב איך אים געפֿרעגט,

וואלט זייער געוואלט האבן אייער בילד פאר מיר פערזענליך. ווידער האט ער זיך אויפגעהויבן, ווידער געגאנגען אין א ווינקל וואו עס זענען געלעגן זיינע זאכן, און איז צוריקגעקומען מיט א קלענערן בילד זיינעם. ער האט אנגעטאן גרויסע ביליג אויסזעענדיגע ברילן, און איז מיטאמאל געווארן ענליך צו א סטאלער וואס דארף עפעס אויסשניידן פון א שטיק האלץ. ער האט געפונען א פען און האט אנגעהויבן שרייבן. ווי זיינע הענט האבן זיך דאס געטרייסלט, לאנגזאם, אקוראט, קעמפנדיג מיט דער ציטערנדיגע האנט, האט דער שוישפילער אנגעשריבן מיט דייטש-גאטישע בוכשטאבן, צום אנדענק פון אדאלף זאנענטאל. אויסצופירן די אונטערשריפט האט אים גענומען נאך מער צייט, ווען ער איז שוין געווען פארטיג מיט דעם לעצטן בוכשטאב, האט ער אנגעהויבן מאלן ליניעס וואס האבן ארומגערינגלט דעם נאמען פון אויבן און פון אונטן. דאס בין איך אין דער ראלע פון נתן החכם אין לעסינג'ס אין לעסינג'ס פיעסע, האט ער דערקלערט. איך האב די ראלע זייער ליב. איך וועל זי דא אויך שפילן פאר די רוסן, זיי זאלן קוקן אויף דעם יידן מיט אנדערע אויגן. איז עס אמת האב איך אים געפרעגט אז איר לייגט תפילין יעדן פרימארגן? יא האט ער געענטפערט מיין טאטע האט עס געטון און זיכער מיין זיידע און מיין עלטער זיידע אויך, פארוואס זאל איך דאס ניט טון? יעדן אינדערפרי איידער איך גיי אין בורג טעאטער צו דער פראבע גנבע איך אפ א פערטל שעה אויף תפילין לייגן. איך האב עס היינט אינדערפרי אויך געטון ביי מיר אין האטעל. איך בין אוועק פון טעאטער מיט א דאפלטן איינדרוק. איין איינדרוק איז געווען פון דער פיעסע און דעם שוישפילער וואס האט זי געשפילט, און דער צווייטער איינדרוק איז געווען פון דעם הויכן אלטן יידן, דעם ליבלינג פון וויען און פון קייזער פראנץ יאזעף, דעם גרויסן קינסטלער מיט דעם פנים פון א קליינשטעטלדיקן סטאלער, וואס איידער ער טרעפט זיך מיט שעקספיר און שילערן, לייגט ער תפילין אויף זיין זיבעציק יעריגן ציטערנדיגן ארעם. אינמיטן ווינטער איז אריין אין רעדאקציע א יונגערמאן מיט א ציגנבערדל און מיט קרום זיצנדיגע פענסנע אויף א לאנגער נאז. ער האט גערעדט אביסל שנעלער ווי געווענליך און האט אפט מאל געברויכט טשיקאווע קלינגענדיגע ווערטער. קוגל האט אים באגריסט אויף זיין געווענליכן שטייגער, איבערטריבן פריינדליך, אזוי ווי ער וואלט נאר געמאכט אן אנשטעל אז ער פרייט זיך. דער אמת אבער איז געווען אז ער האט זיך יא געפרייט, נאר ער האט דאס ניט געוואוסט געוואלט ארויסווייזן. אה, ווי גייט עס אנאטאלי וואסילעוויטש? האט קוגל אויסגעשריען, נארוואס אנגעקומען פון קיעוו, פון דער שווייץ. זייט באקאנט, האט ער זיך געווענדעט צו מיר, דאס איז לונאטשארס. אונזער טעאטער קארעספאנדענט פון קיעוו. לונאטשארסקי האט אנגעהויבן עפעס צו שושקען זיך צו קוגעל'ן אז איך זאל ניט הערן. קוגעל האט אים געענטפערט הויך אויפן קול, איר ווילט געלט? די געשעפטן גייען שלעכט, דער זשורנאל ברענגט נאר דעפיציט. א פינפערל קען איך אייך געבן, ניט מער. און שרייבט מיר עפעס אן פאר דעם. רעדט זיך דורך מיט דימאוון. אדיע. אזוי האט זיך אנגעהויבן מיין באקאנטשאפט מיט דעם צוקונפטיגן באלשעוויסטישן קאמיסאר פון פאלקסבילדונג לונאטשארסקי. מיר האבן שוין דעמאלט געוואוסט אז ער באשעפטיגט זיך מיט פאליטיק, אבער ווי ווייט זיין טעטיקייט איז געגאנגען האבן מיר ניט געהאלטן פאר פאסיג צו פרעגן אים. חוץ דער געהיימער טעטיקייט זיינער איז ער אויך געווען פארנומען מיט ליטעראטור. ער איז געווען א געבילדעטער מאן, האט געקענט שפראכן האט אסאך געלייענט און עס איז געווען א פארגעניגן צו פארברענגען אן אוונט אין זיין געזעלשאפט. טעאטער איז געווען זיין שוואכקייט. טעארעטיש האט ער זייער גוט געקענט די בינע, אבער שאפן פאר דער בינע האט ער נעבעך ניט געקאנט. ער האט אונז פארגעלייענט זיין פיעסע בראדאבריי קאראליא, דעם קעניגס בארבער. געלייענט האט ער גוט, מיט ריכטיגע און אפילו אקטארישע אינטאנאציעס. די אידעע פון דער דראמע איז געווען אז ניט דער קעניג נאר זיין בארבער איז דער אמת'ער הערשער פון לאנד, און איינמאל ווערט דער בארבער בייז, שניידט איבער דעם קעניג זיין האלז און פארכאפט די מאכט. נאכן לייענען האבן זיך אנגעהויבן דיסקוסיעס. קיין דערפאלג האט לונאטשארסקי יענעם אוונט ביי אונז ניט געהאט, אבער ער האט ניט פארלארן דעם מוט און איז ווייטער אנגעגאנגען מיט זיין שאפן. שיין איז געווען אין אים דאס, וואס ער האט געקאנט זיין ענטוזיאסטיש וועגן שאפונגען פון אנדערע, און עס האט אים געפרייט ווען ער האט געקאנט שרייבן און רעדן וועגן דעם. דאס האט אים געשאפן פריינט, וואס זיינען געווען גרייט אים צו העלפן. און ער האט זיך טאקע גענויטעט אין דעם. איינמאל איז אריינגעקומען אין רעדאקציע א מאן, גוט געקליידט, מיט שארפע אומרואיגע אויגן. א מין ביטערקייט און אומצופרידנקייט איז געווען אין דעם אויסדרוק פון זיין פנים. ער האט געהאט א קליין שפיציג בערדל און קליינע וואנצעס. דערזעענדיג אים, האט קוגל אומצופרידן געפרעגט, קומסט פון מאסקווע? יא. איך בין געקומען דיר זען. וואס מאכט זינאידא כאלמסקאיא, קוגל'ס ווייב? אים איז געווען שווער ארויסצורעדן ריכטיג דעם קלאנג ר', עס איז ביי אים ארויסגעקומען ווי כ'ר', און דאס האט דייטליך ארויסגעגעבן זיין אידישע אפשטאמונג. ער איז געווען פון אדעס, דוכט זיך א רב'ס א זון, זיין נאמען איז געווען גורלאנד. ער האט זיך גע'שמד'ט, באקומען א פראפעסאר שטעלע, געשריבן אין צייטונגען און זשורנאלן און געווען אויפן וועג צו מאכן א גרויסע קאריערע. זיין פסעוודאנים איז געווען ארסעני ג. אדער ארסעני גוראוו. אין די ליטערארישע קרייזן האט מען אים פיינט געהאט ווייל געשריבן האט ער דער אדעסער איד אין איין טאן מיט אלע ר'

אים האָט עס ניט געאַרט. קוגל, קוגל האָט אים געקענט נאָך פֿון דער צײַט, װען זײ בײדע זײַנען געװען סטודענטן אין פּעטערבורגער אוניװערסיטעט. דעמאָלט איז גורלאַנד געװען גאָר אַן אַנדערער. הער זיך צו, האָט קוגל אײנמאָל געזאָגט צו גורלאַנדן, מיר זענען אַמאָל געװען פֿרײַנט. טו מיר אַ טובֿה, אױב דו װילסט שױן יאָ אַמאָל אַרײַנכאַפּן זיך צו מיר, טו דאס אין אוונט, מענטשן זאלן ניט זען ווי דו קומסט אין מיין רעדאקציע. צו מיר האט קוגל געזאגט, אזוי ווי ער וואלט זיך געוואלט אנטשולדיגן. געוויס איז גורלאנד א גרויסער טויגעניכץ, אבער ער האט אויך א קלוגן קאפ אויף זיך. חוץ דעם ווייסט ער וועגן אלץ, וואס עס טוט זיך אין די העכערע קרייזן, און דאס איז וויכטיג פאר א זשורנאליסט. אבער איר קאנט אים איגנארירן אויב איר ווילט. איך האב פארגעסן צו דערמאנען אז אחוץ וואס קוגעל האט ארויסגעגעבן זיין טעאטער זשורנאל וועלכער האט אים געבראכט ווייניג פראפיטן, איז ער אויך געווען א פאליטישער שרייבער ווי ווייט עס איז געווען מעגליך צו שרייבן וועגן פאליטיק. איך דערמאן זיך א געשפרעך וואס קוגעל האט געהאט מיט גורלאנדן. די טעמע איז געווען פארשטייט זיך די צוקונפטיגע רוסישע רעוואלוציע. רוסלאנד, האט קוגעל געזאגט, דערמאנט מיר אן א גרויסן דיקן לאבן ברויט. פון אויבן איז דאס שטיק ברויט אנגעשמירט גאנץ דין מיט פוטער, קוים וואס מען קאן דאס דערשמעקן. דאס זענען מיר, די אינטעליגענץ. ווען דאס שטיק ברויט וועט זיך א ריר טון און ארונטערפאלן, און נאטירליך מיט דעם פוטער אראפ,

פון גאס דעם גאראדאוואי פאליסמאן וועט אלצדינג אין איין מאמענט ווערן גוט. דער גאראדאוואי, מיין יונגער פריינט, מוז שטיין אויף דעם ראג פון גאס, אניט וועט דער ערשטער כוליגאן ארונטעררייסן פון אייער קאפ דאס היטל. איר קענט רופן דעם צאר אנשטאט מאיעסטעט גאראדאוואי.

איין מאל האט קוגל געזאגט צו מיר, איך האב באקומען א בריוו פון וויינבערגן, ער באקלאגט זיך אויף עפעס, ער וואוינט ניט ווייט פון דאנען, זעט זיך מיט אים און געפינט אויס וואס ער וויל, דאס איז פאוועל וויינבערג דער לץ. פאוועל וויינבערג? זיין נאמען האט געהאט א באזונדערן אפקלאנג איבערהויפט צווישן יידן, ווייל ער איז געווען דער מחבר פון א גרויסער צאל נארישע, באליידיגנדיגע, בייזע און אפטמאל שמוציגע וויצן וועלכע מען האט פארשפרייט אין רוסלאנד. אין דער צייט וועלכע איך באשרייב דא, זענען די דאזיגע וויצן און אנעקדאטן שוין געווען אלט, פארלארן זייער פאסקודנע שארפקייט. נאר פריער, ווען פאוועל וויינבערג איז געווען יונג, האבן זיינע שאפונגען געהאט א גרויסן דערפאלג. וויינבערג האט זיי דערציילט פון עסטראדע און די שיכורע אפיצערן מיט זייערע דאמען האבן אנגעקוואלן וויינבערג'ס יעדער אנעקדאט האט פארגעשטעלט דעם יידן אין א שלעכטן ליכט, ער איז פאלש, ער האט מורא פאר א קאזאק, ער אנטלויפט פון מיליטער דינסט, ער האט ליב געלט, ער קויפט אונטער די פאליציי, און ווי נאר וואס. שמדט ער זיך. מעגלעך, אַז אומבאַװוּסטערהײט האָט װײנבערג אין זײַנע שאַפֿונגען אָפּגעשפּיגלט זײַן אײגענע נשמה. ער אַלײן איז געװען אַ געשמדטער ייִד, און ער האָט זיך װײניק געזאָרגט װעגן מאָראַל און מענטשלעכער װערדע. אין דער יוגנט האָט ער געחלומט צו װערן אַ שױשפּילער. קײן טעאַטער-טאַלאַנט האָט ער אָבער ניט געהאַט. האָט ער ביסלעכווײַז גענומען צו דערציילן ייִדישע אַנעקדאָטן. אָפּלאַכן פֿון ייִדן איז שטענדיק געווען אַ דאַנקבאַרע פּראָפֿעסיע, און דאָ איז דאָך נאָך די צײַט געווען גינסטיק פֿאַר אַזאַ טעטיקייט. מען האָט אַוועקגענומען בײַ ייִדן זייערע בירגערלעכע רעכט, מען האָט זיי געהאַלטן אין אַ געטאָ, אין דער טשערטאַ-אָסיעדלאָסטי, און די ייִדן אַליין האָבן דאָך ניט געקאָנט ענטפֿערן אויפֿן חוזק און באַליידיקונגען, זיי האבן געמוזט שווייגן, טא ווי אזוי ניצט מען ניט אויס די געלעגנהייט, מען איז געלאפן אין דעם זומער טעאטער, וואס פאר א נייעם אידישן וויץ וועט היינט עפעס דערציילן פאוולושקע וויינבערג? די אדעסער אידישע סטודענטן איז איין מאל געלונגען אפצושניידן ביי דעם קינסטלער די עקן פון זיין עלעגאנטן פראק פונקט אין דעם מאמענט ווען ער האט געדארפט אויפטרעטן פארן פובליקום. וויינבערג האט עס נישט באמערקט. מען האט זייער שטארק געלאכט, יא, אבער דאס מאל נישט פון די וויצן, נאר פון דעם לץ אליין. פאוועל וויינבערג, דער געשמדטע איד, דער בייזער פאיאץ, איז איינגעלאדן געווארן צום צאר אלעקסאנדער דעם דריטן אין זיין פאלאץ

פארשטייסטע וואס האט באקאנט געמאכט דעם רוסישן עולם מיט דעם שאפן פון דעם געניאלן דייטש-אידישן דיכטער היינריך היינע. פיאטר וויינבערג איז געווען שטאלץ מיט זיין ארבעט און האט זיך אונטערגעשריבן אפט היינע פון טאמבאוו. די ליטערארישע קרייזן, די בעסטע רוסישע שרייבער האבן הויך געשעצט פיאטר וויינבערגן און מען האט אים אויסגעוויילט צו זיין דער פרעזידענט פון דער רוסישער ליטערארישער געזעלשאפט. א הויכער, א דארער, מיט א שיינער לאנגער יידישער בארד, מיט א בכבודיגן פליך, שטענדיג פארנעם, ווירדיג, פריינדליך אין זיינע מאניערן, איז ער געווען אן עכטער טיפישער רוסישער פראגרעסיווער שרייבער.

עס איז געווען די פרייהייט און די כוואליעס וואס האבן אזוי מעכטיג געשלאגן אין ברעג, דאס איז דאך געווען די רעוואלוציע אליין. זיין יונגערע ברודער, דער דערציילער פון אנטיסעמיטישע וויצן, איז געווען א ברענענדיגע וואונד אין זיין אלטן, אייביג יונגן, אייביג ענטוזיאסטישן הארצן. פאר אים איז פאוולושקא געווען טויט. אבער טויט איז ער אויך איצט געווען פאר דעם ברייטן עולם. יארן לאנג האט מען שוין גארנישט געהערט פון געוועזענעם ליבלינג פון דעם פארשטארבענעם אלכסנדר דעם דריטן. און צו אט דעם פאוועל וויינבערג האט קוגעל איצט מיך געשיקט. איך בין אריין אין זייער א באשיידענער וואוינונג אויף דער רייכער מיכאילאווסקאיא גאס אין צווייטן הויף. אויף מיין קלונג האט זיך באוויזן א בלאנדע פרוי מיט אַן אױסגעמאַטערטן און נאָך יונגן פּנים, גײט אַרײַן אין צװײטן צימער, האָט זי צו מיר געזאָגט. אין צװײטן צימער איז געװען טונקעלער. אַ ביליקער טיש איז געשטאַנען לעבן פֿענצטער, אַ פּאָר בענקלעך, אַ בעט לעבן דער װאַנט. אױפֿן בעט איז געלעגן אַ מאַן, אָנגעטאָן אין אַ טונקל-בלױען שלאָף-ראָק, און האָט עפּעס גערעדט צו מיר. עס איז געװען אין רוסיש, יאָ. אבער איך האב נישט געקאנט פארשטיין קיין איין ווארט. איך בין צוגעקומען נענטער. דער מאן האט געקוקט אויף מיר מיט גרויסע בלויע אויגן וואס האט גארנישט אויסגעדריקט. זיינע האר זענען געווען בלאנד גרוי, דאס פנים א ניט געזונטער, אזוי ווי געמאכט פון פרעס פאפיר. איין זייט פון פנים איז געווען ניט ענליך צו דער צווייטער. קענטיג אז ער האט זיך שוין עטליכע טעג ניט געגאלט, א גרויע שטשעטשינע איז געווען אויף זיינע באקן. ענדליך האב איך פארשטאנען וואס ער האט גערעדט מיט זיין האלב פאראליזירטן מויל. זעצט זיך, וואס מאכט קוגעל? פאוועל וויינבערג איז געווען פאראליזירט ניט אינגאנצן, איין העלפט פון זיין גוף איז געווען טויט, ער איז געלעגן אין בעט שוין אסאך יארן. איין האנט און איין פוס זענען געווען ביי אים ווי אפגעשטארבן, אבער רעדן האט ער געקאנט, כאטש זייער ניט קלאר. ביסלעכווייז האב איך זיך צוגעוואוינט צו זיין מרוקען און אנגעהויבן צו פארשטיין זיין לשון. שרעקליך זענען געווען די טענער וואס האבן זיך ארויסגעריסן פון זיין מויל. זיי זענען געווען ווי ביי א מענטשן וואס וויל שרייען פון שלאף. און קאָן זיך ניט אױפֿכאַפּן און קאָן זיך ניט אױסשרײַען. ער געפֿינט זיך צװישן צװײ װעלטן, אַ האַלבער געשפּענסט, אַ האַלב לעבעדיקער מענטש. ער איז ניט דאָרטן און ניט דאָ. ער איז אין ערגעץ ניט. ער שרעקט מענטשן און שרעקט זיך אַלײן. װאָס האָט ער אײגנטלעך געװאָלט? ער האָט געװאָלט, אַז. קוגעל זאל אפדרוקן אן אויפרוף צו דער טעאטער פראפעסיע מען זאל אים העלפן. עס איז אים שלעכט האט ער געזאגט, עס איז אים זייער שלעכט, און ווען ניט זיין פרוי דער גוטער מלאך וואלט ער. ער האט אנגעהויבן וויינען. זיין ווייב האט זיך באוויזן אין דער טיר און גענומען אים טרייסטן, באלד וועט זיין בעסער, מען וועט צושיקן געלט פון קיעוו, זיי ווילן אוועקפארן אויף קאווקאז וואו ער וועט געזונט ווערן. ער האט געשאקלט צושטימיג מיטן קאפ. אט איי צושיק, האט ער ארויסגערעדט, און דאס האט געמיינט, גאט האט אייך צוגעשיקט. איך האב געוואוסט אז קוגעל וועט קיין בריוו פון וויינבערגן אוודאי ניט דרוקן. גאנץ פארזיכטיג האב איך דערמאנט דעם נאמען פון זיין עלטערן ברודער פיאטר. אפשר קען ער העלפן? דער קראנקער האט אנגעהויבן זיך ווארפן אויפן בעט. מיין ברודער וויל גארנישט הערן פון מיר. ער האט מיר נישט געענטפערט אויף מיינע בריוו. ער האט ניט געוואלט זען מיין ווייב ווען זי איז געקומען צו אים. וואס פאר א ברודער איז ער מיר? איך האב געשוויגן, און טאקע וואס פאר א ברודער איז געווען דער מענטש וועלכער האט אזוי גראב אפגעלאכט פון זיין פאלק, זיין אפשטאמונג, זיין רעליגיע, צו דעם הויך קולטורעלן פארזיצער פון דעם פון דער ליטערארישער געזעלשאפט? יא, פאר דער וועלט זעט ער אויס צו זיין איידל און גוט, נאר ניט פאר מיר, ער האט מיר פיינט, איך. בין ניט גוט, איך טויג ניט. זאָג איך דען, אַז איך בין יאָ גוט? איך בין פּ. וויינבערג, און ער איז פּ. וויינבערג. איך בין אַ פּאַרך, און אויך ער איז אַ פּאַרך. ביידע אויף פּ. אַזוי האָט ער טאַקע אויסגערעדט דאָס גראָבע ייִדישע וואָרט, דא האט ער זיך שוין דערמאנט אז ער איז געווען א איד. איך האב זיך אויפגעהויבן. איר איר גייט שוין? האט דער פאראליזירטער לץ ארויסגערעדט מיט זיין שווערער אייזענער צונג. אפשר וועט איר נאך פארבלייבן און אויסטרינקען א גלעזעלע טיי מיט אונז? קיינער קומט דאך ניט צו מיר, אלע האבן מיך פאר. געסן. ער האָט געהאַלטן מײַן האַנט און מיך ניט געלאָזט גײן. און פּלוצלונג איז די העלפֿט פֿון זײַן פּנים געװאָרן באַלעבט פֿון אַן אינערלעך לײַדן, די צװײטע העלפֿט אָבער איז געבליבן טױט, װי אַ צעקנעטשטע מאַסקע. די גרױע אױסדריקלאָזע אױגן זײַנען געװאָרן װאַסערדיק, די צונג האָט געקעמפֿט מיט דעם אײַזערנעם געװיכט פֿון װערטער, און מיט גרויס מי, מיט קאנוואולסיוון אימפעט, האט ער ארויסגעשטופט פון זיך, דאס האט מיך גאט געשטראפט דערפאר וואס איך האב חוזק געמאכט פון אידן. האט דער אמאליגער צען-פאך לייכטזיניגער פאוולושקא דאס טאקע געמיינט, אדער האט ער גערעדט אזוי נאר דערפאר וואס ער האט געהאפט מיט דעם צו געווינען עפעס ביים אידישן גאט, אויסבעטן ביי אים אביסל געזונט, אביסל געלט? אדער האט ער דאס געוואלט טון א מין געפעליגקייט צום יונגן גאסט וואס האט זיך פלוצים אריינגעריסן אין זיין איינזאם לעבן? זיכער וואלט ער אליין ניט געקאנט ענטפערן אויף דעם, נאר ביז היינט צו טאג געדענק איך

נעבן דער אפגעברענטער שול און ווי מיר האבן געקוקט אויף די שטיקלעך פארמעט פון דער האלב פארניכטעטער ספר תורה, איך האב אייך נאך געבעטן אנשרייבן וועגן דעם עפעס און איר האט מיר גארניט געענטפערט אויף דעם און זייט געווארן זייער טרויעריג. אפשר וועט איר אמאל באשרייבן וואס איך האב אייך געוויזן וועל איך דעמאלס זיין שטאלץ. איצט האב איך צו אייך אן אנדער בקשה, און איך האף אז איר וועט מיר פון דעם ניט אפזאגן. מיט עטליכע מאנאטן צוריק האב איך געענדיגט די גימנאזיע און איך וויל פארן קיין פעטערבורג אויף די העכערע פרויען קורסן. די נויטיגע מיטלען פאר דעם האב איך, ווייל מיר זענען ניט ארעם. אבער קיין רעכט צו וואוינען אין פעטערבורג האב איך ניט. און אן דעם קען איך ניט ווערן קיין סטודענטקע, האב איך באשלאסן זיך צו ווענדן צו אייך און בעטן אייך, אז איר זאלט חתונה האבן מיט מיר. אויף דעם פלאץ האב איך זיך אפגעשטעלט. עס האט זיך מיר אויסגעוויזן, אז איך האב ניט ריכטיק דורכגעלייענט די לעצטע שורה. וואס איז געשען? האט מיין פעטער יאשע זיך אפגערופן, האסט באקומען גוטע נייעס ס'טעות. ער איז געזעסן ביי זיין טישל און האט עפעס געלייענט. יא. זייער גוטע נייעס. האב איך געענטפערט און האסטיג ווייטער געלייענט. פארשטייט זיך אז דאס וועט נישט זיין קיין אמת'ע חתונה נאר א פיקטיווע, נאר אויפן פאפיר. עס וועט זיין ניט מער ווי א פוסטע

אויב אבער דאס וועט זיין אוממעגליך, קענען מיר וואוינען צוזאמען אין פארשיידענע צימערן. פארשטייט זיך אז אלע אויסגאבן פון דער צערעמאניע וועל איך נעמען אויף זיך, און איר האט מיט דעם גארנישט צו טאן. איך האב אויף אייך קיין שום רעכט נישט, פונקט ווי איר האט קיין שום רעכט נישט אויף מיר. און איר דארפט ניט קיין מורא האבן, אז איך וועל ווי עס איז אויסניצן דאס פאפיר וואס איר וועט מיר געבן. ווי נאר איר וועט עס דארפן האבן, וועל מיר זיך באלד גט'ן, וואס איז ביי אידן א דאנק גאט זייער לייכט. אבער איך האף אז עס וועט צו דעם ניט קומען, און מיר וועלן פארבלייבן פאפירענע מאן און ווייב ביז איך וועל פארענדיגן מיין שטודירן. און פאר אייך איז סיי ווי נאך צו פרי חתונה צו האבן, איר זייט צו ראמאנטיש פאר דעם, מיין פריינט. איר געדענקט ווי איר האט געהאלטן מיין האנט די גאנצע צייט ווען מיר זענען געזעסן ביי דער צעריסענער ספר תורה, און א פייגעלע האט געצוויטשערט ארום אונז, און אלץ איז געווען אזוי שטיל. איר האט אנגעוויזן אויף דעם פרישן גראז וואס איז אויסגעוואקסן פון אונטער דעם פארמעט און געזאגט אז גאט'ס ווארט שטערט דעם גראז צו וואקסן. איר האט דאס ניט געדארפט זאגן, ווייל דאס קלינגט ווי א מין באליידיגונג פאר דער ספר תורה, אבער מיר וועלן נאך רעדן וועגן דעם ווען מיר וועלן זיך זען אין פעטערבורג. איך האף אז איר וועט מיר לאזן וויסן וואס גיכער, ווייל עס איז א שאד די צייט און מען דארף אלץ צוגרייטן. אייער פריינד פאניא קליינמאן. וואונדערבארע נייס! האב איך אויסגעשריען, איך גיי חתונה האבן! יאשא האט אפגערוקט פון זיך דעם בוך, אויפגעהויבן זיין קלוגן הארלאזן קאפ און גאר פארזיכטיג געפרעגט, אזוי ווי מען פרעגט א שווערן חולה, ווי ער פילט זיך. וואס גייסטו האבן? איך האב אים דערציילט פון דעם בריוו און ער האט אנגעהויבן פרעגן קשיות וואס האבן גארנישט געהאט קיין שייכות צו דער זאך. איז פאניא קליינמאן א שיין מיידל? ווי לאנג קען איך זי? האב איך טאקע געהאלטן איר האנט ווען דאס פייגעלע האט געצוויטשערט? און אַ חוץ האַלטן די האַנט, צי האָב איך איר אַ מאָל אַ קוש געטאָן אױך? אָבער, יאַשאַ, װאָס האָט דאָס צו טאָן מיט דעם? די חתונה װעט דאָך זײַן אַ פֿיקטיװע, ניט קײן אמתע. יאָ, יאָ, איך פֿאַרשטײ. באַבושקאַ, װאַרף אַלצדינג אַװעק און לױף שױן אַהער. אונדזער אָסיפּ װיל חתונה האָבן. מיין גוטע באבע איז אריינגעלאפן אין צימער א צעטומלטע, א דערשראקענע. וואס פאר א חתונה? ווער חתונה? אין דעם צימער קען זי ניט וואוינען, ניין, זי וועט שטערן יאשען, און אין צווייטן צימער קען זי אויך ניט, סיידן קויפן א דיוואן. איך לויף שוין אריבער צו פאניא, וואס וועט זי זאגן? גאָט מײַנער, חתונה גאָר! זי האָט האַסטיק פֿאַרלאָזן די שטוב. װײניקער װי אין אַ פֿערטל שעה אַרום בין איך שױן געװען אַרומגערינגלט פֿון מײַנע קרובֿים, די אַלטע, עלטערע, ייִנגערע און גאַנץ יונגע. זײ זײַנען געקומען צו לױפֿן, אַזױ װי דאָס װאָלט געװען מײַן לװיה און ניט מײַן חתונה. די מומע אידאַ האָט זיך אומגעקערט פֿון איר סלוזשבע. אפיס ארבעט, און אויך גענומען אנטייל אין דער גרויסער דיסקוסיע. מען לאזט אפילו ניט מענטשן רואיג שטודירן, האט די מומע פאניא געזאגט, קוים וואס אסיפ איז דורכגעפאלן אין איין אינסטיטוט און אין א צווייטן, און איז אריין אין א דריטן, שוין ווארפט מען זיך אים אויפן האלדז. פיקטיוו! בלויז אויף פאפיר! האב איך פראטעסטירט. פארט באהיט!

צו וואס האט אסיפ געדארפט האלטן די האנט פון א גאר פרעמדע מיידל ווען ער האט גערעדט וועגן גראז וואקסן? ער איז דאך אין וואלד אינסטיטוט האט די מומע אידא ערקלערט רעדט ער וועגן גראז? זי וויל זיך גארניט לערנען האט עמא זיך געקאכט זי וויל חתונה האבן? דו ווילסט אויך חתונה האבן און וואוינען מיט איר צוזאמען אין איין שטוב? האהאהאהא. באלד האט זיך ארויסגעוויזן אז אין פעטערבורג איז נישט דערלויבט צו האבן צוויי וואוינונגען, און אויב פריילין קליינמאן וועט ווערן מיין ווייב, א פיקטיווע פארשטייט זיך, וועלן מיר זיין געצוואונגען צו וואוינען צוזאמען. נו, און איך האב דאך צוגעזאגט דער באבושקע צו וואוינען מיט איר, און צוליב דעם האט זי דאך גענומען א ספעציעלע וואוינונג. געקויפט פאר מיר א טישל, א בעט, און א לאמפ מיט א גרינעם אבאזשור. וואס זשע וועט ווערן פון אט די זאכן? מיין ענטוזיאזם צו ווערן א פיקטיווער מאן איז געווארן אפגעשוואכט. זיבן פרויען פון פארשיידענעם עלטער, מיט פארשיידענע שטימען, אין פארשיידענע שפראכן אבער מיט די זעלבע ארגומענטן, האבן מיך איבערצייגט. אז די זאך איז אבסאלוט ניט פאר מיר. פרעג זיך נאך ביי דיינע פריינט פון דעם וואלד אינסטיטוט, אפשר וויל אימיצער פון זיי ווערן א פיקטיווער מאן, האט די מומע אידא מיר פארגעשלאגן, וועסטו טון א טובה אי דער מיידל אי זיך אליין. דאס איז געווען א גוטע א פראקטישע עצה און איך האב באשלאסן איר פאלגן. אין אָװנט בין איך געקומען צו מײַנע קוזינס שטעמבער. דאָרט זײַנען געװען געסט, יונגע מוזיקער, שילער פֿון פֿון דער קאָנסערװאַטאָריע, אַ יונגער סטודענט פֿון אוניװערסיטעט, מיט בלאָנדע גלאַט-פֿאַרקעמטע האָר, מיט אַ לאַנגער נאָז און מיט פּענסנע, האָט מיך באַגריסט מיט אַן איראָנישן געלעכטער, איך גראַטוליר דיר! איך הער, אַז דו גײסט חתונה האָבן!

רימסקי-קאָרסאַקאָװ. מײַנע קוזינעס האָבן אָנגעהױבן צו לאַכן, און איך האָב זיך געפֿילט, אַזױ װי מע װאָלט מיר געכאַפּט בײַ אַ גנבֿה. איך װעל שפּילן אױף דײַן חתונה, האָט סטראַװינסקי פֿאָרגעשלאָגן. דו מײנסט, אַז איך װײס ניט, װי אַזױ צו שפּילן אױף חתונות? ער האָט זיך אַ כאַפּ געטאָן צו דער פּיאַנע און אָנגעהױבן דאָ אױפֿן אָרט צו פֿאַרפֿאַסן חנעװדיקע ייִדישע חתונה-מאָטיװן.